דינסטאג במדבר. מען לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז קעגן די היי פון די מילוי פונעם ערשטן היי פונעם שם ב"ן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נפש פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה לבנימין, שבט בנימין איז געווען דער נשיא וואס איז מיטגעגאנגען ביים ציילן די אידן אבידן בן גדעוני, תרגום לבנימין אבידן בר גדעוני. האט ער געענדיגט מיט די קינדער פון לאה און די קינדער פון רחל, הייבט ער אן מיט די קינדער פון די דינסטן,

פון די צווייטע שפחה וואס זי איז געוועזן די שפחה פון לאה, אליסף בן דעואל, זאגט די תרגום לגד אליסף בר דעואל, זאגט די פסוק לנפתלי אחירע בן עינן, זאגט די תרגום לנפתלי אחירע בר עינן. זאגט די נביא הושע אין קאפיטל ב', לכן, צוליב דעם, ווייל די אידן האבן געזאגט אז זייערע ליבהאבער זענען גאר די וואס שטעלן זיי צו אלעס גוטס, און זיי האבן פארגעסן אז דער אייבערשטער איז דער וואס שטעלט עס צו, און אויך וויבאלד זיי האבן גענומען די גאלד און זילבער וואס דער אייבערשטער האט זיי געשאנקען, און מיט דעם אויסגעצירט און אויסגעפוצט זייערע געטשקעס, זאגט דער אייבערשטער, אשוב איך וועל מיך אומקערן ולקחתי און איך וועל צוריקנעמען דגני מיין קארן בעתו אין זיין צייט, די צייט ווען עס וועט ווערן געצייטיגט די תבואה, דעמאלס וועל איך שיקן דעם שונא, אדער וועל איך שיקן היישעריק אדער א האגל, און ס'וועט אוועקגענומען ווערן פון ענק, ותירושי, און מיין וויינטרויבן וועל איך אוועקנעמען במועדו, אין דער צייט וואס מ'דארף דאס אפלעזן, והצלתי, און איך וועל אפשיידן פון ענק צמרי, מיין וואל, ופשתי, און מיין לען, לכסות את ערוותה, וואס איך האב איר געהאט געגעבן זיך צוצודעקן מיט דעם די ערווה,

זאגט דער פסוק ועתה און יעצט נאכדעם וואס איך וועל האבן אוועקגענומען אירע קליידער אגלה את נבלותה וועל איך אויפדעקן איר שאנדע לעיני מאהביה פאר די אויגן פון אירע ליבהאבער ואיש לא יצילנה מידי און קיין מענטש וועט איר נישט קענען ראטעווען פון מיין הענט נישט מצרים נישט אשור נישט די מערכת השמים קיינער וועט זיך נישט קענען אריינמישן און ראטעווען די אידן פון זייערע פראבלעמען

חגה איר יום טוב, חדשה איר ראש חודש, ושבתה און איר שבת, וואס דאס זענען געווען ספעציעלע פרייליכע טעגן ביי כלל ישראל, וכל מועדה און אלע אירע ימים טובים, וואס קומט ער דא מרבה זיין האט דאך שוין פריער געזאגט חגה, ברענגט די רד"ק פון רב סעדיה גאון אז חגה גייט ארויף אויף די שלש רגלים, און כל מועדה גייט ארויף אויף ראש השנה, יום כיפור, שמיני עצרת, וואס דאס זענען אויכעט ימים טובים, ס'נאר נישט אין כלל פון די שלש רגלים.

ווייל נאך דגן איז די בעסטע מאכלים און משקאות איז וויינטרויבן און פייגן. תבואה האט ער שוין געזאגט פריער ולקחתי דגני בעתו, זאגט ער יעצט אויף די צוויי סארטן ביימער אז דאס וועט ער אויכעט פארוויסטן, אשר אמרה וואס זי האט געהאט געזאגט אתנה המה לי, דאס איז פאר מיר א מתנה אזוי ווי א אתנן זונה, אשר נתנו לי מאהבי, וואס מיינע ליבהאבער האבן מיר געגעבן, אזוי האט זי געזאגט, אז כאילו נישט דער אייבערשטער האט עס געגעבן, נאר די ליבהאבער האבן עס געגעבן אלס א אתנן זונה, זאגט דער אייבערשטער, איך וועל עס פארוויסטן, ושמתים און איך וועל דאס לייגן און שטעלן ליער, ס'וועט זיין ווי א וואלד, וואס די חיות דרייען זיך דארט, ס'וועט זיין הפקר, ואכלתם חית השדה, די חיות פון די וואלד וועלן דאס אלעס אפעסן, וואס דאס מיינט טאקע ממש חיות,

את ימי הבעלים אויף די טעג פון די עבודה זרות אשר תקטיר להם, וואס זי טוט כסדר דעמפן פאר זיי, ותעד און זי האט זיך באצירט, נזמה וחליתה, מיט די שיינע נאזבאנד און די שיינע קייטל אויפן האלז, אזוי ווי די סדר פון א זונה אז זי טוט זיך אן צירונגען אז מען זאל גליסטן צו איר, ותלך און זי איז געגאנגען אחרי מאהביה נאך אירע ליבהאבער, ואותי שכחה און מיר האט זי פארגעסן, נאום השם זאגט דער אייבערשטער,

מען קען זיי זען און נאכדעם זעט מען זיי שוין נישט, און מען זעט אפילו נישט קיין צייכן וואו זיי זענען אדורך געגאנגען, וארבעה לא ידעתים, און די פערדע זאך איז אויכעט א זאך וואס גייט אוועק און נאכדעם דערקענט מען נישט קיין שום צייכן דערפון, עס לאזט נישט איבער קיין שפורן. זאגט דער תרגום תלת אינון דגניזן מני וארבע דלא ידעת אינון, רעכנט ער אויס די פיר זאכן, די ערשטע זאך איז דרך הנשר בשמים, די וועג פון א אדלער אין הימל, א אדלער געט א פלינקע פלי ארויף און מען זעט נישט קיין שום צייכן אין די לופט וואו ער איז אדורך געפלויגן, ער ווערט זייער שנעל נעלם. די צווייטע זאך איז דרך נחש עלי צור, די וועג פון א שלאנג אויף א פעלזן, מען זעט נישט קיין שום אפדרוקן נאכדעם וואס ער איז אדורך געקראכן, און מען זעט נישט וואו ער איז, ער איז זייער פלינק אוועק צו פליען. דרך אניה בלב ים, די דריטע זאך איז די וועג פון א שיף אין די טיפענישן און די שטארקייטן פונעם ים, וואס ער פארט זייער שנעל אוועק, און ס'בלייבט נישט קיין שום סימנים, די וואסער קערט זיך גלייך צוריק אויפן פלאץ. און די פערדע זאך איז ודרך גבר בעלמה, די וועג פון זנות פון א מאן וואס ער וואוינט מיט א עלמה, וואס דאס מיינט א יונגע פרוי וואס זי איז שוין אבער נישט קיין בתולה, וואלט זי געווען א בתולה וואלט געוועזן עפעס א צייכן אז איינער האט מזנה געווען מיט איר, אבער וויבאלד ער האט מזנה געווען מיט איינער וואס איז שוין א בעולה דערקענט מען גארנישט, און פארדעם איז מענטשן האבן נישט אזוי מורא,

אזוי איז טאקע די שטייגער פון א פרוי וואס זי זינדיגט, אכלה, זי עסט אפ, דאס הייסט זי זינדיגט אפ, ומחתה פיה, און נאכדעם ווישט זי אפ דאס מויל, און ס'בלייבט נישט קיין צייכן, ואמרה און זי זאגט לא פעלתי און, כ'האב נישט געטון קיין שום שלעכט, ווייל מענטשן קענען טאקע גארנישט דערקענען, אבער די אמת איז, אז פונעם אייבערשטן דארף מען מורא האבן, ווייל ער זעט און ווייסט אלעס. זאגט די תרגום, היכנא אורחא דאתתא גיירתא אכלא ומכפרא פומה ואמרא לא עבדית מדעם רעתא. זאגט דער פסוק תחת שלוש אנשטאט און צוליב דריי זאכן רגזה ארץ טוט די וועלט אויפציטערן, אלע מענטשן ציטערן אויף ווען זיי הערן אזא זאך, ותחת ארבע לא תוכל שאת, און אויכעט צוליב א פערדע זאך קען מען מער נישט פארנעמען די שמועה, זאגט די תרגום תחות תלת רגזא ארעא ותחות ארבע לא יכלא למסברא, הייבט ער אן אויסרעכענען די פיר זאכן, די ערשטע זאך איז תחת עבד כי ימלוך, אויב א קנעכט ווערט דערהויבן צו זיין א קעניג, איז דאס א זאך וואס ציטערט אויף יעדן איינעם, ווייל ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין ערפארונג אין טכסיסי מלוכה, און ער קען צוגרונד לייגן די גאנצע קעניגרייך, ער וועט עס פירן מיט א שגעון. אדער ווי די אבן עזרא זאגט, וואס איז די סיבה פארוואס דער אייבערשטער זאל מאכן אז א קנעכט זאל קעניגן? ווייל ער וויל באשטראפן דעם גאנצן פאלק, אז דער פאלק האט זיך פארזינדיגט, נעמט דער אייבערשטער אויף א קנעכט אז ער זאל קעניגן איבער דער פאלק, און אזוי וועלן זיי גוט באשטראפט ווערן, ווייל דער עבד האט נישט קיין שום רחמנות און ער פירט זיך מיט א שטארקע האנט, ממילא ווערן מענטשן אויפגעציטערט און מען דארף תשובה טון אז דער אייבערשטער זאל מוחל זיין די עבירה און מען זאל נישט דארפן צוקומען צו די עבד כי ימלוך. און די צווייטע זאך וואס ציטערט אויף יעדן איז ונבל כי ישבע לחם, דער ביליגער פראסטער מענטש וואס ער איז בכלל נישט עוסק בישובו של עולם וואלט דאך ווען געדארפט זיין אז ער זאל זיין ארעם ווי די נאכט, אבער אויב מען זעט אז ער ווערט יא זאט פון ברויט, ער האט אלעס גוט, איז ציטערט מען אויף ווען מען הערט דאס, ווייל אז מענטשן זעען אז מען קען זיך אויפפירן ווי א ביליגער מענטש און דאך האט מען אלעס גוט, לערנט מען זיך אפ פון אים, און דאס איז כדי בזיון וקצף. זאגט די תרגום תחות עבדא כד נמלוך וטפשא דיסבע לחמא. זאגט די משנה מען הייבט אן מסכת גיטין פרק א' המביא גט ממדינת הים ווען איינער ברענגט א גט פון אויסלאנד קיין ארץ ישראל וואס די גאנצע וועלט אויסער ארץ ישראל רופט זיך אן מדינת הים אויסער לגבי די הלכה פון גיטין איז בבל האט אויכעט א דין ווי ארץ ישראל איז צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם, דער שליח וואס מען האט אים געהייסן אז ער זאל פירן דעם גט צו די פרוי, דארף ער זאגן פאר די צוויי עדים ווען ער געבט עס איבער, אז פארנט פון מיר איז דער גט געשריבן געווארן און אונטערגעשריבן געווארן, און ס'איז דא צוויי טעמים אויף דעם, אדער ווייל אין חוץ לארץ זענען מענטשן נישט בקי אין די הלכה אז ס'דארף ווערן געשריבן לשמה, לשם די פרוי. ממילא מוז איך האבן דאס אז ער זאל זאגן בפני נכתב ובפני נחתם און דעמאלטס פרעגט מען אים אויס און ער קען זאגן אז ס'איז טאקע געשריבן געווארן לשמה. דער צווייטער טעם איז ווייל ס'איז נישט דא קיין שיירות וואס קומען און גייען פון ארץ ישראל און מדינת הים צווישן איין לאנד און די אנדערע, און אויב דער מאן וועט מערער זיין אויף דעם גט און זאגן כ'האב עס קיינמאל נישט געלאזט שרייבן דארף מען דאך דאס באשטעטיגן מיט עדים. האב איך געגעבן א נאמנות פאר דעם שליח אז ווען ער זאגט בפני נכתב ובפני נחתם איז ער באגלייבט אזוי ווי צוויי מענטשן, און ס'וועט מער נישט העלפן די ערעור פון די מאן אויב ער קומט טענה'ן אז ער האט עס נישט געהייסן שרייבן. זאגט די משנה, רבן גמליאל אומר, אף המביא מן הרקם ומן החגר, אויכעט ווען איינער ברענגט א גט פון די צוויי שטעט רקם און חגר וואס דאס איז קדש און ברד, וואס הגם אין ארץ ישראל איז אויך דא א געגנט קדש וברד אבער דא רעדט מען פון די שטעט קדש וברד וואס זענען אינדרויסן פון ארץ ישראל אבער ס'איז זייער נאנט צו ארץ ישראל און די תנא קמא האט געהאלטן אז וויבאלד ס'איז אזוי נאנט צו ארץ ישראל איז סיי ס'איז דא שיירות וואס גייען פון ארץ ישראל אהין און סיי זיי קענען די הלכה פון לשמה און מ'דארף נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם אבער רבן גמליאל האט געהאלטן אז אפילו ס'איז נאנט דארף מען נאך אלץ זאגן בפני נכתב ובפני נחתם ר' אליעזר אומר אפילו מכפר לודים ללוד, אפילו פון די דארף וואס רופט זיך לודים, וואס דאס איז אינדרויסן פון ארץ ישראל, און ס'איז נאנט צו די שטאט לוד וואס איז אין ארץ ישראל, און נישט נאר ס'איז נאנט, נאר ס'איז אפילו ארומגענומען פון די זייטן אויכעט מיט שטעט וואס באלאנגען צו ארץ ישראל. אויף די רעכטע זייט פון כפר לודים און אויף די לינקע זייט פון כפר לודים שטארן ארויס שטעטלעך וואס באלאנגען נאך און זיי זענען יא אין די גרעניצן פון ארץ ישראל, און אפילו רבן גמליאל וואס ער האט פריער געהאלטן אז פון רקם און חגר דארף מען זאגן בפני נכתב ובפני נחתם ווייל ס'איז נישט גענוג אז ס'איז נאנט צו ארץ ישראל, אבער ביי כפר לודים ללוד האט ער געהאלטן אז מען וועט נישט דארפן זאגן בפני נכתב ובפני נחתם ווייל ס'איז ממש ארומגענומען מיט שטעט פון ארץ ישראל איז מען מער בקי לשמה און ס'איז מער שיירות מצויות. אבער רבי אליעזר האט געהאלטן לא פלוג, אפילו עס איז אזוי נאנט איינס צום צווייטן און עס איז נאך ארומגענומען מיט שטעט פון ארץ ישראל אויכעט, וויבאלד עס איז דאך מדינת הים, דארף מען אייביג זאגן בפני נכתב ובפני נחתם. וחכמים אומרים, די חכמים זאגן אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם, מען דארף נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, אלא המביא ממדינת הים והמוליך, נאר איינער וואס ברענגט א גט קיין ארץ ישראל פון מדינת הים, אדער לייגן זיי צו ווען איינער פירט א גט פון ארץ ישראל צו מדינת הים, וואס דער תנא קמא האט פון דעם נישט גערעדט, זאגן די חכמים אז דעמאלטס דארף מען אויכעט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם. איז אויב די טעם איז וועגן די מענטשן פון מדינת הים זענען נישט בקי לשמה, קען מען זאגן אז דער תנא קמא האט געהאלטן אז ווען מען פירט ארויס א גט פון ארץ ישראל צו מדינת הים דארף מען נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, ווייל אין ארץ ישראל קען מען דאך יא די דינים, מען ווייסט אז ס'דארף זיין לשמה. אבער די חכמים האבן געהאלטן אז מען האט גוזר געווען מוליך אטו מביא, וויבאלד ווען מען ברענגט פון מדינת הים קיין ארץ ישראל דארף מען זאגן בפני נכתב, איז די זעלבע זאך ווען מען טראגט ארויס פון ארץ ישראל קיין חוץ לארץ דארף מען אויכעט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, און לויט די אנדערע טעם אז ס'איז נישט דא קיין שיירות מצויות, איז קען זיין אז די חכמים קריגען נישט מיט די תנא קמא, די תנא קמא האלט אויכעט אז ווען מ'פירט ארויס א גט פון ארץ ישראל קיין מדינת הים דארף מען זאגן בפני נכתב ובפני נחתם ווייל ס'איז למעשה נישט דא קיין שיירות מצויות פון ארץ ישראל צו מדינת הים. נאר די תנא קמא האט נישט גערעדט פון מוליך און די חכמים קומען מפרש זיין און צולייגן אז נישט נאר המביא נאר אויך המוליך ווען מען טראגט ארויס פון ארץ ישראל קיין מדינת הים דארף מען אויכעט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם. זאגט די משנה והמביא ווען איינער ברענגט א גט ממדינה למדינה פון איין שטאט צום צווייטן במדינת הים אין אויסלאנד אין חוץ לארץ פון איין שטאט צום צווייטן צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם דארף מען אויך זאגן בפני נכתב ובפני נחתם און לויט די טעם אז מען דארף אייביג זאגן בפני נכתב ובפני נחתם ווייל מען קען נישט די דינים פון לשמה, איז אפילו ווען מען ברענגט אין די זעלבע מדינה אין מדינת הים פון איין גאס צום צווייטן דארף מען אויכעט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, ער כאפט נאר אן ממדינה למדינה ווייל ער וויל זאגן אז אין ארץ ישראל פון איין מדינה צום צווייטן דארף מען אויכעט נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם ווייל אלע ביידע שטעט זענען באקאנט מיט די דינים פון לשמה. און לויט די טעם וועגן אין שיירות מצויות, איז טאקע נאר ממדינה למדינה במדינת הים, ווייל ס'איז נישט דא קיין שיירות פון איין שטאט צום צווייטן, אבער אין די זעלבע שטאט וועט מען נישט דארפן, אבער אין ארץ ישראל איז אפילו פון איין שטאט צום צווייטן דארף מען נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, וויבאלד ס'איז דא בתי דינים אין יעדע שטאט איז יא שיירות מצויות מ'גייט פון איין שטאט צום צווייטן זיך מתדיין זיין ביי די בתי דינים. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אפילו מהגמוניא להגמוניא. ס'איז דא אמאל וואס איין שטאט איז צוטיילט צווישן צוויי הערשער, און ס'הערשט דארט א שעת מלחמה, זיי זענען צוקריגט די הערשער די געוועלטיגער, זיי לאזן נישט גיין פון איין האלב שטאט צום צווייטן, איז אין אזא פאל זאגט רבי שמעון בן גמליאל איז אפילו פון איין האלב שטאט צו די צווייטע וויבאלד ס'איז פון איין הערשער צו די אנדערע איז דאך ווייטער נישט דא קיין שיירות מצויות, וועט מען אויך דארפן זאגן בפני נכתב ובפני נחתם ווען מ'ברענגט אריבער א גט פון איין זייט שטאט צו די אנדערע. משנה ב', רבי יהודה אומר, מרקם למזרח, וואס הייסט מדינת הים? פון די שטאט רקם צו מזרח זייט פון די וועלט, ורקם כמזרח, און די שטאט רקם אליין באלאנגט שוין אויכעט צו מדינת הים, מאשקלון, פון די שטאט אשקלון, לדרום, צו דרום זייט פון די וועלט, ואשקלון כדרום, און די שטאט אשקלון האט אויכעט א דין אזוי ווי מדינת הים, און מעכו, לצפון, פון די שטאט עכו צו צפון זייט פון די וועלט, ועכו כצפון, און די שטאט עכו אליין האט אויכעט א דין אזוי ווי מדינת הים. פארוואס געבט ער נישט קיין סימן אויף די מערב זייט? זאגט רש"י ווייל מערב זייט איז די ים הגדול די גרעניץ פון ארץ ישראל און מען דארף דאס נישט פארצייכענען. מאיר אומר עכו כארץ ישראל לגיטין, די שטאט עכו האט יא א דין ווי ארץ ישראל לגבי א גט, און ווען מען ברענגט א גט פון עכו וועט מען נישט דארפן זאגן בפני נכתב ובפני נחתם. משנה ג', המביא גט בארץ ישראל, ווען איינער ברענגט א גט פון איין שטאט צום צווייטן אין ארץ ישראל, אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם, דארף מען נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, סיי עס איז שיירות מצויות, און מען וועט טרעפן גענוג עדים צו באשטעטיגן דעם שטר, און סיי זיי זענען בקי אין די דינים פון לשמה. אם יש עליו עוררים, וואס טוט זיך אויב דער מאן שטייט אויף און ער שרייט אז ער האט קיינמאל נישט געהייסן שרייבן דעם גט, ס'איז א פאלשע גט, יתקיים בחותמיו, נעמט מען די עדים וואס האבן דאס אונטערגעשריבן, און זיי זאגן עדות אויף זייער שריפט, אדער אויב ס'איז דא אנדערע מענטשן וואס דערקענען זייער שריפט, זאגן זיי עדות אונז דערקען מיר דעם שריפט פון די עדים, און אזוי טוט מען באשטעטיגן דעם גט. די ברטנורא זאגט אז בזמן הזה איז ווען איינער ברענגט א גט סיי אין ארץ ישראל סיי אין חוץ לארץ, דארף מען זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, און אויב די פלאץ ווי מען האט געגעבן דעם גט דערקענט מען דארט די אונטערשריפט פון די עדים, און מען האט עס באשטעטיגט מיט די אונטערשריפטן דארף מען שוין נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם. זאגט די משנה, המביא גט ממדינת הים, א מענטש האט געברענגט א גט פון מדינת הים וואס מען דארף ווען זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, אבער ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם, בשעת ער האט עס געברענגט איז ער געוועזן געזונט און שטארק ער האט געקענט רעדן און הערן, אבער ער איז שפעטער פארשטומט געווארן און ער קען שוין נישט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם. איז אם יש עליו עדים, אויב ס'איז דא עדים וואס האבן אונטערגעשריבן אויף דעם גט, יתקיים בחותמיו, זאל עס באשטעטיגט ווערן מיט די עדים וואס האבן דאס אונטערגעשריבן. ווי די גמרא זאגט, אז מען רעדט דא אין א שפעטערדיגע דור, ווען די מענטשן האבן שוין יא זיך אויסגעלערנט די דינים פון לשמה, ממילא איז אפילו מען וואלט געברענגט א גט פון מדינת הים וואלט מען באמת נישט געדארפט זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, מען האט נאר ווייטער אנגעהאלטן דעם מנהג פון זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, ווייל אפשר יחזור הדבר לקלקולו און מענטשן וועלן ווידער פארגעסן די דין פון לשמה. איז לכתחילה דארף מען טאקע זאגן בפני נכתב ובפני נחתם אבער אויב ער איז פארשטומט געווארן און ער האט נישט געקענט זאגן איז בדיעבד יתקיים בחותמיו. אזוי זעצט די גמרא איין אז די משנה זאל שטימען, אויך לויט די מאן דאמר אז די טעם פון בפני נכתב ובפני נחתם איז ווייל מ'איז נישט בקי לשמה, אבער דא רעדט מען אז זיי האבן זיך שוין אויסגעלערנט די ענין אז ס'דארף זיין לשמה. משנה ד. אחד גיטי נשים, סיי א גט פון פרויען, ואחד שחרורי עבדים, סיי א שטר שחרור צו באפרייען עבדים כנעניים, שוו, זענען אייניג למוליך ולמביא אז ווען מ'פירט דאס אדער מ'ברענגט דאס פון ארץ ישראל אין מדינת הים, וועט מען דארפן זאגן בפני נכתב ובפני נחתם, ווייל א שטר שחרור פון א עבד דארף אויכעט זיין לשמה, און ס'דארף אויכעט זיין עדים מצויין לקיימו אויב ס'קומט ארויס א ערעור דערויף, וזו אחד מן הדרכים ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים, דאס איז איינע פון די זאכן וואס א גט פון א פרוי און א שטר שחרור פון א עבד האבן די זעלבע הלכה אז ביי ביידע דארף מען זאגן בפני נכתב ובפני נחתם. משנה ה. כל גט שיש עליו עד כותי, יעדע שטר וואס ס'האט אונטערגעשריבן א כותי אלס א עדות פסול איז דער שטר פסול, ווייל זיי זענען נישט קיין באגלייבטע, ס'קען זיין אז זיי זאגן ליגן, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, א גט פון א פרוי און א שטר שחרור פון א עבד, ביי די צוויי זאכן איז די הלכה אז מ'טאר נישט אונטערשרייבן איין עד שלא בפני די צווייטע עד, די צוויי עדים וואס שרייבן אונטער מוזן זיך זען איינער די אנדערע, און מ'רעדט דא אז דער כותי האט אונטערגעשריבן די ערשטע, און אונטער דעם שטייט די נאמען פון א כשר'ע איד. זאג איך, וויבאלד דער איד האט געלאזט דעם כותי אונטערשרייבן פאר זיך, העכער זיך, איז א סימן אז דער איז א באגלייבטער ערליכער כותי און מ'קען זיך פארלאזן אויף זיין אונטערשריפט. אבער ביי אנדערע שטרות, וואס מ'קען אונטערשרייבן אפילו זה שלא בפני זה, איז נאכנישט קיין ראיה פון דעם וואס די כותי'ס נאמען שטייט העכער דעם איד'ס נאמען, אז ער איז א חבר, ווייל ס'קען זיין אז דער איד האט קודם אונטערגעשריבן און ער האט געלאזט פלאץ העכער זיין נאמען ווייל ער האט געהאלטן אז מ'וועט מכבד זיין עפעס א חשוב'ן איד אונטערצושרייבן, צוזאמען מיט אים האט ער געוואלט אז יענער זאל האבן דעם העכערן פלאץ. און דערווייל איז געקומען דער כותי און אונטערגעשריבן, אבער ס'איז נישט קיין ראיה אז ער איז באגלייבט, ממילא האלט די תנא קמא אז ביי אנדערע שטרות איז איין עד כותי שוין די גאנצע שטר פסול, מה שאין כן ביי גיטי נשים שחרורי עבדים איז ווילאנג ס'איז נאר דא איין עד כותי און דער צווייטער איז א כשר'ע איד, איז א כשר'ע שטר. אויב ס'וועט זיין צוויי עדים כותים אויף א גט נשים אדער שחרורי עבדים, האט די תנא קמא געהאלטן אז זיי זענען נישט באגלייבט, ווייל זיי זענען נישט אזוי מדקדק בדקדוקי מצוות, מ'קען זיי נישט טראסטן אז זיי האבן געוואוסט אויף וואס זיי שרייבן אונטער. מעשה שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי, ס'איז געווען א מעשה אז מ'האט געברענגט פאר רבן גמליאל אין דעם דערפל עותנאי א גט אשה, והיו עדיו עדי כותים, ביידע עדים פונעם גט זענען געווען כותים, והכשיר און ער האט מכשיר געווען, רבן גמליאל האט געהאלטן אז זיי האבן יא א נאמנות לגבי גיטי נשים און שחרורי עבדים, נאר לגבי אנדערע שטרות זענען זיי נישט באגלייבט, און ער האט געהאלטן אז אפילו צוויי כותים וואס שרייבן אונטער אויף א גט פון א פרוי איז עס אויכעט כשר. זאגט די משנה, כל השטרות העולים בערכאות של גוים, אלע שטרות וואס זיי ווערן אונטערגעשריבן, די עדים האבן עדות געזאגט אין א גוי'אישע געריכט, און די גוי'אישע ריכטער האבן דאס באשטעטיגט, און מען רעדט דא אויף א אופן וואס מען ווייסט אז די עדים און די שופט נעמען נישט אן קיין שוחד, איז אף על פי שחותמיהם גוים, אפילו די אונטערשרייבער זענען גוים, כשרים זענען די שטרות כשר, מען זאגט אז די ערכאות וויל נישט פארהארגענען זייער נאמען, טאמער מען וועט געוואר ווערן אז דאס איז א פאלשע שטר, וועלן זיי פארלירן זייער נאמען, האט מען זיי געגעבן א נאמנות. און די ברטנורא זאגט טאקע אז דאס איז נאר ביי שטרות פון הלוואה אדער פון מקח וממכר, וואס די עדים האבן צוגעזען ווי איינער געבט געלט פארן צווייטן, דעמאלס זאג איך אז זיי ווילן נישט פארהארגענען זייער גוטן נאמען און זיי זאגן נאר אמת'דיגע עדות. אבער א שטר אז איינער האט מודה געווען פארן צווייטן, אדער א גט פון א פרוי, און יעדע זאך וואס ס'פעלט זיך אויס א בית דין, איז פסול אויב די שטר קומט ארויס נאר פון די גוי'אישע געריכטן. זאגט טאקע די משנה חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, אויף דעם האט מען זיי נישט געגעבן קיין נאמנות. רבי שמעון אומר, אף אלו כשרין, אויכעט ביי גיטי נשים ושחרורי עבדים וואס ס'קומט ארויס פון ערכאות של גויים איז עס כשר. לא הוזכרו, ס'איז נישט דערמאנט געווארן אין בית מדרש אז ס'איז פסול, אלא בזמן שנעשו בהדיוט, אז ס'איז געמאכט געווארן דורך פשוט'ע גוים נישט פון קיין גוי'אישע ריכטער, דעמאלטס איז עס פסול, אבער דורך גוי'אישע ריכטער איז עס כשר. משנה ו', האומר ווען איינער זאגט, תן גט זה לאשתי, געב איבער דעם גט פאר מיין פרוי, ער מאכט יענעם א שליח אז ער זאל איבערגעבן די גט פאר זיין פרוי, אדער ושטר שחרור זה לעבדי, געב איבער דעם באפרייאונגס צעטל פאר מיין עבד כנעני. אם רצה לחזור בשניהם, יחזור, דברי ר' מאיר, לויט ר' מאיר איז א גט פאר א פרוי און א שטר שחרור פאר א עבד א חוב, ס'איז א שלעכטע זאך פאר זיי, זיי גייען דורך דעם דערלייגן זייער שפייז, ממילא איז דאס נישט קיין גט און נישט קיין שחרור, ווילאנג ס'קומט נישט אן צו זייערע הענט. דער שליח וואס מ'האט אים עס איבערגעגעבן ער קען נישט זאגן איך בין עס זוכה פאר זיי און ס'זאל שוין יעצט ארבעטן, נאר מ'קען צוריקציען, ווילאנג ס'קומט נישט אן צו זייערע הענט קען דער בעל הבית, דער מאן, און דער אדון קען צוריקציען און זאגן איך וויל נישט גט'ן, איך וויל נישט באפרייען. וחכמים אומרים, בגטי נשים קען מען טאקע צוריקציען, ווייל דאס איז א חוב, זי פארלירט איר שפייז, אבל לא בשחרורי עבדים, ווייל דעמאלטס איז עס א זכות. ווי זיי זענען מסביר לפי שזכין לאדם שלא בפניו א זכיה קען מען יא מאכן פאר א מענטש אפילו ער איז נישט דארטן, און פאר דעם שחרור עבדים וואס איז א זכות פאר אים ארויסצוגיין לחירות קען מען יא, ואין חבין לו אלא בפניו א חוב קען מען אבער נישט מאכן פאר א מענטש נאר בפניו. איז זענען זיי מסביר פארוואס טאקע ביי די עבד איז עס נישט קיין חוב, ער דערלייגט דאך זיין שפייז, זאגן זיי ניין שאם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי. אויב א בעל הבית וויל בכלל נישט שפייזן זיין עבד כנעני, מעג ער, ער קען אים זאגן דו זאלסט ארבעטן מיט מיר און איך גיי דיך נישט שפייזן, וועסט גיין נאך געלט צו באקומען שפייז, קען ער דאך דאס טון אפילו ווען ער נאך אונטער אים, משעובד צו אים, צו זאגן איך האלט דיך נישט ביים שפייזן, איז יעצט ווען ער טוט אים משחרר זיין איז עס בכלל נישט קיין חוב. ושלא לזון את אשתו אינו רשאי, טאמער א מאן באשליסט אבער אז ער וויל נישט שפייזן זיין פרוי מעג ער דאס נישט טון, קומט אויס אז ווען ער גט איר אפ און יעצט גייט זי דערלייגן איר שפייז איז עס א חוב. אמר להם האט רבי מאיר געזאגט צו די חכמים, באפרייען א עבד איז דאך יא א חוב, והרי הוא פוסל את עבדו מן התרומה כשם שהוא פוסל את אשתו, אויב דער בעל הבית איז א כהן מאכט ער דאך מיט דעם שחרור אז דער עבד זאל מער נישט מעגן עסן קיין תרומה, פונקט ווי ער פסל'ט אפ זיין פרוי אויב ער איז א כהן און ער גט איר אפ אז זי מעג מער נישט עסן קיין תרומה טוט ער אויך יעצט פסל'ן דעם עבד אז ער טאר נישט עסן קיין תרומה. אמרו לו מפני שהוא קנינו דאס איז נישט קיין חוב ווייל דאס וואס ער האט געמעגט עסן ביז יעצט תרומה איז נאר געווען ווייל ער האט באלאנגט צום כהן פונקט ווי די בהמות פון די כהן האט געמעגט עסן כרשינים פון תרומה די זעלבע זאך האט דער עבד געמעגט עסן תרומה, אבער דאס איז נישט עפעס א ענין פון א זכות, אז איך זאל זאגן אז יעצט וואס ער דערלייגט דאס, זאל עס זיין א חוב, ממילא שחרור פון א עבד איז ווייטער נאר א זכות און נישט קיין חוב. אזוי לערנט דער ברטנורא און אזוי לערנט דער רמב"ם פשט אין די תירוץ מפני שהוא קנינו, דער תוספות יום טוב וואונדערט זיך אויף דעם אז לכאורה איז נאך אלץ א זכות פאר א עבד כנעני אז ביז יעצט האט ער געמעגט עסן תרומה און פון יעצט און ווייטער נישט, און ער זאגט אז אין די גמרא שטייט טאקע אויך א צווייטע ביאור אויף מפני שהוא קנינו, אז די גאנצע סיבה פארוואס א עבד מעג עסן תרומה איז וויבאלד ער באלאנגט פארן כהן, אבער אויב דער כהן וויל נעמט ער אן פיר זוז פון א ישראל, און ווען דער ישראל ווערט דער באלבאס פונעם עבד כנעני מעג ער שוין ווייטער נישט עסן קיין תרומה, קומט אויס אז אפילו נאך פאר ער איז אים משחרר קען ער אויכעט מאכן אז דער עבד זאל מער נישט מעגן עסן קיין תרומה, און ס'איז בכלל נישט קיין חוב פאר אים אז מ'איז אים יעצט משחרר ווייל אפילו פאר די שחרור קען ער ווען אויכעט אנווירטשאפטן אויף א אופן אז ער זאל מער נישט באלאנגען פאר אים און ער מעג מער נישט עסן קיין תרומה. זאגט די משנה, האומר ווען איינער זאגט תנו גט זה לאשתי ער זאגט נישט תן, ער מאכט נישט א שליח, ער זאגט נאר אזוי מען זאל געבן א גט פאר זיין פרוי ושטר שחרור זה לעבדי געטס איבער דעם שטר שחרור פאר מיין קנעכט, ומת און ער איז געשטארבן נאך פאר ס'איז אנגעקומען די גט צו די פרוי אדער די שטר שחרור צו די קנעכט, איז דער באלבאס, דער מאן, שוין געשטארבן, לא יתנו לאחר מיתה, זאל מען עס נישט געבן נאכן שטארבן, ווייל אין גט און אין שחרור לאחר מיתה. אזוי שמועסט רש"י אויס אז וויבאלד ער האט נישט געמאכט קיין שליח, קריגן נישט די חכמים דא צו זאגן אז די שטר שחרור למשל האט שוין יא חל געווען ווי נאר ער האט עס געמאכט א שליח צו איבערגעבן, זאג איך אז ס'איז א זכות און מ'האט שוין קונה געווען, ווייל דא רעדט מען אז ער האט נישט באשטימט קיין שליח, ער האט נאר געזאגט תנו אז מ'זאל עס געבן אבער ער האט נישט באשטימט א ספעציעלע שליח, קומט אויס אז מ'קען דאס נישט זוכה זיין פאר דעם עבד. אויב א מענטש האט געזאגט אלס שכיב מרע, געווען קראנק אין בעט, תנו מנה לאיש פלוני, געטס א מנה פאר יענע און יענע מענטש, ומת און ער איז געשטארבן, יתנו לאחר מיתה דארף מען דאס געבן אפילו נאכן שטארבן, ווייל דברי שכיב מרע, ככתובין וכמסורין דמו ס'איז כאילו מ'האט עס פארשריבן און שוין איבערגעגעבן פאר יענעם. זאגט די גמרא אין מסכת גיטין דף ו' עמוד ב', אמר רב חיסדא לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו, א מענטש זאל נישט ארויפלייגן איבעריגע פארכט אין שטוב, שהרי פילגש בגבעה, די מעשה פון די פילגש אין די שטאט גבעה, הטיל עליה בעלה אימה יתירה, איר מאן האט ארויפגעלייגט אויף איר איבריגע אימה, פארכט, והפילה כמה רבבות מישראל, צוליב איר זענען געפאלן צענדליגער טויזנטער אידישע קינדער. אמר רב יהודה אמר רב, כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו, סוף הוא בא לידי שלש עבירות, ער קומט צו צו דריי הארבע עבירות, גילוי עריות, ווי רש"י זאגט, ס'קומט אן די צייט אז זי דארף זיך טובל'ען, און ס'איז קאלט, און זי וויל נישט גיין, און זי האט מורא צו זאגן פאר איר מאן אז זי האט זיך נישט גע'טובל'ט, גייט זי מיט אים אלס נדה, און דאס איז גילוי עריות, ושפיכות דמים, ווי רש"י איז מסביר, אדער אזוי ווי די מעשה פון פילגש בגבעה, וואס זי האט מורא געהאט פון אים, און דורך דעם איז צוגעקומען אז ס'איז געשטארבן צענדליגער טויזנטער מענטשן, אדער איז דא אמאל וואס זי אנטלויפט פון אים, און זי פאלט אריין אין איינע פון די גריבער, זי פאלט אראפ פון א בריק, און ס'קומט צו צו שפיכות דמים. וחילול שבת, ווייל ס'איז דא אמאל וואס זי צינדט אן א לעכט אדער שטעלט צו א טאפ אפצוקאכן אפילו ווען ס'איז שוין שבת ווייל זי האט מורא פון אים אז ס'וועט נישט זיין גענוג ליכטיג אדער ס'וועט נישט זיין גענוג צו עסן און ער ווערט נישט געוואר דערפון, קומט אויס אז צוליב אימה יתירה איז דא אין זיין שטוב חילול שבת. אמר רבה בר בר חנה, הא דאמרי רבנן דאס וואס די חכמים האבן געזאגט שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, פרייטאג פאר נאכט דארף מען זאגן דריי זאכן, עשרתם, האט מען גע'מעשר'ט די זאכן וואס מען גייט עסן אויף שבת, עירבתם, האט עס געמאכט א עירוב, ווי רשי זאגט עירובי חצירות, און תוס' זאגט עירובי תחומין, הדליקו את הנר, צינדטס אן די לעכט. די דריי זאכן צריך למימרינהו בניחותא, און מען דארף עס זאגן מיט א רואיגקייט, כי היכי דליקבלו מיניה, מען זאל עס אננעמען פון אים. אמר רב אשי, אנא לא שמיע לי הא דרבה בר בר חנה, איך האב נישט געהערט די מימרא פון רבה בר בר חנה אז מען דארף דאס זאגן מיט א ניחותא, וקיימתי מסברא, פון אייגענע סברא האב איך פארשטאנען אז מען דארף דאס זאגן מיט א רואיגקייט. אמר רבי אבהו לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו, א מענטש זאל נישט ארויפלייגן איבריגע פארכט אין שטוב, שהרי אדם גדול איז געווען א חשוב'ער מענטש, וואס הטיל אימה יתירה בתוך ביתו, והאכילוהו דבר גדול, און מען האט אים געגעבן צו עסן א גרויסע איסור, ומנו ווער איז דאס געווען ר' חנינא בן גמליאל. פרעגט די גמרא האכילוהו סלקא דעתך מען האט אים געגעבן ער איז נכשל געווארן, השתא בהמתן של צדיקים די בהמות וואס באלאנגען פאר צדיק אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם ברענגט נישט די אייבערשטער א שטרויכלונג צו זיי ווי די גמרא פארציילט אנהייב מסכת חולין צדיקים עצמם לא כל שכן זיכער אז די צדיקים אליין ווערן נישט נכשל מיט קיין מאכלות אסורות. אלא נאר ביקשו להאכילו דבר גדול, מען האט אים געוואלט געבן צו עסן א גרויסע איסור, ומאי ניהו אבר מן החי, מען האט אים שיער נישט געגעבן צו עסן א גליד פון א לעבעדיגע בהמה, ווייל מען האט אים געהאט צוגעגרייט א געהעריגע שטיקל פלייש וואס איז געווען כשר געשאכטן, אבער ס'איז עפעס נעלם געווארן, און וויבאלד ער האט אריינגעלייגט א אימה יתירה אין שטוב האבן זיי זייער מורא געהאט פון אים, האבן די עבדים געוואלט געבן א כאפ א אבר מן החי און אים דאס צושטעלן אנשטאטס די געהעריגע עסן. און דער מהרש"א זאגט פארוואס ווערט עס אנגערופן א דבר גדול, ווייל אבר מן החי איז די איינציגע איסור אכילה וואס די בני נח זענען אויכעט אנגעזאגט געווארן דערויף. זאגט די גמרא שלח ליה מר עוקבא לר' אלעזר, מר עוקבא האט געשיקט פאר ר' אלעזר אויף א צעטל ארויפגעשריבן זאגט דער בן איש חי, בני אדם העומדים עלי, ס'איז דא מענטשן וואס שטייען אויף איבער מיר, ובידי למסרם למלכות, איך האב די מעגליכקייט זיי צו פאר'מסר'ן, מהו, וואס איז די הלכה, איך מעג זיי גיין פאר'מסר'ן אדער נישט? ער האט נישט געוואלט אז דער שליח זאל איבערגעבן אזאלכע מינע ווערטער פאר רב אלעזר, ס'קען נאך אנקומען צו די רעגירונג, האט ער עס פארשריבן אויף א צעטל זאגט דער בן איש חי, און איינגעוויקלט אין א פאפיר און אזוי האט ער אים געשיקט דעם שליחות. איז אז ער האט געשיקט א צעטל האט ער אים אויך צוריקגעשריבן, שרטט, ווען מ'שרייבט אראפ א פסוק דארף מען מאכן אזאלכע ליניעס, קריצן, אזוי ווי אויף די פארמעט פון די ספר תורה, וכתב ליה, האט אים געשריבן דעם פסוק, דאס איז געווען די ענטפער. אמרתי אשמרה דרכי, איך וועל אפהיטן מיינע וועגן, מחטוא בלשוני פון זיך צו פארזינדיגן מיט מיין צונג, אשמרה איך וועל היטן לפי פאר מיין מויל מחסום, א מויל שלאס, בעוד רשע לנגדי, ווען דער רשע איז אקעגן מיר, אף על פי שרשע לנגדי, אפילו דער רשע קריגט זיך מיט מיר, ער דערצערנט מיך, ער באדערט מיך, ער שעלט מיך, אבער אשמרה לפי מחסום, איכ'ל מיר ארויפלייגן א מויל שלאס, איך וועל אים גארנישט ענטפערן. שלח ליה האט ער אים צוריק געשיקט, זאגט דער בן איש חי, אז דא האט ער יא צוריק געשיקט מיטן מויל, די שליחות האט ער נישט מורא געהאט איבער צו געבן פארן שליח, ס'איז נישט אזוי געפערליך ווי גיין מסר'ן, האט ער געזאגט קא מצערי לי טובא, זיי טוען מיך זייער שטארק מצער זיין ולא מצינא דאיקום בהו, ממש איך האלט עס נישט אויס פון זיי. שלח ליה האט ער אים צוריק געענטפערט מיטן מויל, זאגט דער בן איש חי דעם פסוק פון דום לה', שווייג צום אייבערשטן, והתחולל לו, טייטשט ער עס אויס אזוי, דום לה', והוא יפילם לך חללים חללים, דער אייבערשטער וועט מאכן אז דיינע שונאים וועלן פאלן פאר דיר, טויטע קערפער וועלן זיי אראפפאלן פאר דיר. דרשנ'ט ער די דום אויכעט פון לשון דמדומי חמה, השכם פעדער דיך פארטאגס, והערב און בלייב אויכעט ביינאכט עליהן אויף זיי לבית המדרש, דאס הייסט, זיץ און לערן פלייסיג, והן כלין מאליהן און זיי וועלן שוין פארלענדערט ווערן פון זיך אליין. הדבר יצא מפי ר' אלעזר, דער פסוק און דער מאמר איז ארויסגעקומען פון די מויל פון ר' אלעזר, זאגט דער בן איש חי אז ס'איז געווען א השגחה פרטית אז וויבאלד מר עוקבא האט אים געשיקט דעם צווייטן שליחות מיטן מויל האט ער אים אויכעט געענטפערט מיטן מויל, און הדבר יצא מפי ר' אלעזר ונתנוהו לגניבא בקולר, דאס האט פאראורזאכט אז מ'זאל כאפן דעם גניבא וואס ער איז געווען דער וואס האט מצער געווען מר עוקבא, און מ'האט אים אריינגעלייגט אין א אייזערנע קייט וואס דארטן פלעגט מען אריינלייגן די אלע וואס זענען פארשריבן געווארן להריגה פאר די קעניגרייך. איז תוס' זאגט טאקע די דום להשם דרש'נט מען א לשון פון דמדומי חמה, אבער די מהרש"א שטעלט זיך אויף דעם ווייל לויט דעם קומט אויס אז מען האט קודם געדרש'נט די צווייטע האלב פון פסוק והתחולל לו האט מען געדרש'נט והוא יפילם לך חללים חללים און ערשט נאכדעם האט מען געדרש'נט די ערשטע האלב פון דום להשם אז דאס מיינט השכם והערב עליהם לבית המדרש איז די מהרש"א זאגט אז פון די והתחולל לו לערנט מען אליינס ארויס ביידע זאכן סיי חללים חללים און סיי השכם והערב ווייל והתחולל איז א לשון פון ויחל משה וואס דאס מיינט אז מען זאל דאווענען און תוס' שטעלט זיך טאקע ווי מעג מען דאווענען און מתפלל זיין אז דער אייבערשטער זאל מעניש זיין מען טאר דאך נישט זיין קיין מוסר דין לשמים המוסר דין לשמים איז הוא נענש תחילה זאגט די גמרא אין בבא קמא זאגט תוס' טאקע אז ס'קען זיין ס'מיינט נישט דאווענען נאר ס'מיינט לערנען זאגט די מהרש"א מען זעט אז תוספות האט נישט געהאט די גירסא אין די גמרא השכם והערב עליהם אין די בית המדרש אבער אונז אין די גמרא שטייט קלאר ארויס אז מען רעדט פון גיין אין בית המדרש וואס דארט לערנט מען און נישט אין בית הכנסת וואס דארטן דאווענט מען. זאגט די זוהר הקדוש אמר רב אלעזר כתיב שטייט א פסוק אין תהלים בידך אפקיד רוחי אין דיין הענט וועל איך איבערגעבן אלס א פיקדון מיין גייסט, פדיתה אותי ה' דו האסט מיך אויסגעלייזט באשעפער קל אמת, האי קרא אית לאסתכלא ביה, מ'דארף אריינקלערן אין דעם פסוק, חמיתון האט עטס שוין געזען אזא זאך, מאן דאפקיד בידא דמלכא מידי? ס'פאסט נישט אז מ'זאל גיין צום קעניג און געבן אים עפעס פון א פשוט'ע מענטש אז ער זאל עס אפהיטן. ווי קען מען געבן די נשמה פארן אייבערשטן און זאגן היט עס אפ זיי מוחל? אלא ודאי זאגט ער די פשט איז אזוי, זכאה הוא בר נש, וואויל איז א מענטש דאזיל באורחוי דמלכא קדישא, ער גייט אין די וועג פונעם הייליגן קעניג ולא חטי קמיה און ער זינדיגט נישט פאר אים. תא חזי קום און זע, כיון דעאל ליליא ווען די נאכט קומט אריין, אילנא דמותא שליט בעלמא, ס'געוועלטיגט אויף די וועלט די מידת המלכות וואס דאס ווערט אנגערופן א בוים פון טויט, ס'איז דא א זייער אסאך דינים אין די מידה פון מלכות, ואילנא דחיי אסתלק לעילא לעילא, די בוים פון לעבן די זעיר אנפין דאס ווערט דערהויבן העכער און העכער, וכיון דאילנא דמותא שליט בעלמא בלחודוי וויבאלד נאר די אילן פון שטארבן טוט געוועלטיגן אויף די וועלט איז כל בני עלמא טעמין טעמא דמותא אלע מענטשן פון די וועלט שפירן ביינאכט א טעם פון שטארבן, די שלאף איז דאך א זעכציגסטל פונעם טויט, איז מאי טעמא בגין דההוא אילנא גרים דער בוים דאס טוט גורם זיין אז דער מענטש זאל שפירן א טעם פון טויט. זאגט ער דאס איז א קלוגע תחבולה וואס מען געבט איבער די נשמה אלס א פיקדון, ווייל אזוי וועט דער מענטש האבן א געלעגנהייט אויפצושטיין אינדערפרי און קענען ווייטער ממשיך זיין מיט זיין לעבן, מ'עט אים נישט אוועקנעמען די נשמה אפילו ס'קומט זיך אים נישט אז ער זאל נאך באקומען נאך א לעבעדיגע טאג. ובר נש בעי לאקדמא, א מענטש דארף זיך פעדערן ולמפקד און איבערגעבן, בידיה נפשיה בפקדונא, ער דארף איבערגעבן פאר די מדת המלכות דארף ער איבערגעבן בפיקדון זיין נפש, כפקדונא דבר נש אזוי ווי די פקדון פון א מענטש דיהיב פקדונא לאחרא וואס ער געבט איבער א פקדון פאר א צווייטן דאף על גב דאתחייב לגביה יתיר מפקדונא ווען ראובן געבט א פקדון פאר שמעון איז עס א מענטשליכקייט אז שמעון זאל אים אפגעבן די פקדון אפילו אויב ראובן איז שולדיג פאר שמעון אסאך מער געלט וויפיל די פקדון איז ווערט לאו כדאי לאתאחדא ביה ס'פאסט נישט אז ער זאל אנכאפן דעם פקדון הואיל ובפקדונא אתמסר לגביה, אז מען געבט אים איבער א פיקדון, איז ער א באגלייבטער טראסטבארער מענטש און ער געבט עס צוריק. ואי יסרב ביה, טאמער דער שמעון זאל מסרב זיין און אנהאלטן דעם פיקדון און נישט וועלן צוריקגעבן, ודאי נבדוק אבתריה דארף מען נאכקוקן נאך אים, דלאו מזרעא קדישא הוא ולאו מבני מהימנותא, ער איז נישט פון די באגלייבטע מענטשן, ער איז נישט פון די קינדער פונעם הייליגן פאלק. כך אזוי אויך, האי אילנא דער בוים, וואס דאס איז די מדת המלכות, בני נשא אקדימו, מענטשן פעדערן זיך ויהבין ליה פקדונא לנפשייהו, זיי נעמען זייער נפש און זיי געבן עס איבער פאר די מדת המלכות אלס א פיקדון, וכל נשמתין דבני עלמא נטיל, ער נעמט איבער אלע נשמות פון די מענטשן פון די וועלט, וכלהו טעמין טעמא דמותא און אלע זענען טועם א טעם פונעם טויט בגין דהאי אילנא דמותא, ווייל דאס איז דאך די בוים פון טויט, ובגין דכל אינון נפשתין, די אלע נפשות, אף על גב דכלהו אתחייבו לגביה, אלע זענען פארשולדיגט און אלע האבן געטון אייביג עבירות, ולאו כדאי הוא לאתבא פקדונא לגביה דבר נש, דער מענטש קומט זיך נישט אז מען זאל אים צוריק געבן זיין נשמה, אלא כיוון דכלהו אתמסרו ליה בפקדונא, דאך וויבאלד מען האט אים עס איבער געגעבן אלס א פיקדון, אתיב כל פקדונין למאריהון, געבט ער צוריק די אלע פקדונות פאר זייערע בעלי בתים. תא חזי, לאו כדאי הוא האי אילנא דמותא לאתבא פקדונא לגביה דבר נש. די אילן פון טויט וואלט נישט געדארפט צוריק געבן די פקדונות פאר די מענטשן. און ווען געבט עס צוריק? אלא בשעתא דאילנא דחיי אתער בעלמא, נאר ווען ס'ווערט שוין נתעורר די בוים פון לעבן, וואס דאס איז די מידה פון זעיר אנפין,

טוט צוריק געבן די אלע נשמות וואס מ'האט אים געגעבן פאר א פיקדון צו היטן, ואזיל ליה און ער גייט זיך, מאי טעמא חיין, פארוואס לעבן אויף די אלע מענטשן אינדערפרי, בגין דההוא אילנא דחיי גרים, די בוים פון לעבן דאס האט גורם געווען. ואי תימא וועסטו זאגן, הא בני נשא סגיאין אינון דמתערין בליליא בעוד דאילנא דמותא שליט, אונז זעהן מיר דאך דא זייער אסאך מענטשן וואס שטייען אויף ביינאכט ווען די עץ המוות איז שולט, ווי קענען זיי דעמאלט צוריק באקומען זייער נשמה, מען האט דאך יעצט געלערנט אז סתם אזוי געבט נישט די מידת המלכות צוריק די נשמות נאר ווען ס'ווערט נתעורר די מידה פון זעיר אנפין, די בוים פון לעבן. אלא ודאי זאגט ער ההוא אילנא דחיי קא עביד, דאס טוט אויכעט די בוים פון לעבן טון, אז מען זאל צוריק געבן די נשמה פאר דעם מענטש וואס שטייט אויף ביינאכט ווייל ער שטייט דאך אויף צום לערנען, מאי טעמא בגין דכתיב לראות היש משכיל דורש את אלוקים ולא יהא פתחון פה לבר נש דיימא כדי א מענטש זאל נישט קענען עפענען זיין מויל און זאגען אלמלא שליטנא בנפשאי בליליא אשתדלנא באורייתא מענטשען קענען זיך ווען ארויס דרייען מיט א פאלשע תירוץ כ'האב געוואלט אויפשטיין פארטאגס און לערנען איך קען נאר נישט ווייל ווי לאנג ס'ווערט נישט טאג געט מען נישט צוריק די נשמות אויף דעם זאגט דער אייבערשטער איך געב יא צוריק נשמות אינמיטן די נאכט אויב דו מיינסט עס ערנסט דו ווילסט גיין לערנען געב איך דיר צוריק דיין נשמה אויך אז דו שטייסט אויף ביינאכט. אמר רבי יהודה, האי בישראל ודאי והכי, א איד פארשטיי איך שוין וויאזוי ער שטייט אויף אינמיטן די נאכט ווייל ער גייט לערנען, געבט מען אים צוריק די נשמה. אבל באומות העולם דחמינא כהאי גוונא מאי טעמא, פארוואס טאקע איז דא ביי די גוים אויכעט אזעלעכע וואס זיי שטייען אויף אינמיטן די נאכט? אמר ליה ודאי שפיר הוא דקא אמרת, ס'איז דא די קליפות זענען אויכעט זייער שורש זייער יסוד איז פון די קדושה ס'איז נאר נשתלשל געווארן ביז ס'איז אנגעקומען צו די קליפות, איז וויבאלד די אלע קליפות די אומות העולם שטאמען אויכעט ארגינעל פון די קדושה פאר דעם געט מען זיי אויך צוריק די נשמות אפילו ביינאכט. פתח ואמר האט ער דאס מסביר געווען אזוי מה אקוב לא קבה קל ומה אזעום לא זעם השם תא חזי כגוונא דאית לעילא אזוי ווי ס'איז דא אויבן אית לתתא איז דא אונטן לעילא פון אויבן איז דא אית ימינא ואית שמאלא ס'איז דא רעכט און ס'איז דא לינק דא קדושה און ס'איז דא להבדיל טומאה, און לתתא איז אויך דא ישראל וואס זיי זענען פון די קדושה ועמין און להבדיל די פעלקער וואס זיי זענען פון די צד הטומאה. ישראל אתאחדן די אידן זענען אנגעכאפט לימינא אויף די רעכטע זייט בקדושא אין די הייליגקייט דמלכא קדישא פונעם הייליגן קעניג און עמין, די אומות העולם זענען לשמאלא, זיי כאפן זיך אן אויף די לינקע זייט, לסטרא דרוח מסאבא צו די זייט פון די רוח הטומאה, וכולהו לתתא מכולהו דרגין דשמאלא, זיי זענען אלע אראפצו פון אלע מדריגות פון די לינקע זייט, וכולהו דרגין אחידן דא בדא, אלע מדריגות פון די טומאה זענען אנגעכאפט איינס אין די אנדערע עד דתליא מן רישא, ביז זיי הענגען אראפ פונעם קאפ, וואס די קאפ איז דאך יא די קדושה, וכגוונא דרישא נטיל אזוי ווי די קאפ די קדושה באקומט השפעות און זיי ווערן נתעורר און מען לעבט אויף דורך דעם עץ חיים איז בההוא גוונא אויפן זעלבן אופן נטיל זנבא באקומט אויך די וויידל דאיהי תתאה וואס דאס איז די אונטערשטע חלק די אלע קליפות באקומען אויכעט צוריק זייערע נשמות אפילו ווען זיי ווילן אויפשטיין ביינאכט מאי טעמא בגין דאחיד ביה ווייל ער איז אנגעכאפט למעשה זיין שורש איז אויכעט אין די קדושה בגין כך עמין בההוא סטרא מסאבא דלהון הכי אתדברו, זיי ווערען אויכעט אזוי געפירט, אין זייער צד הטומאה ווערען זיי געפירט אויף די זעלבע אופן ווי די קדושה. זאגט דער רמב"ם אין הלכות תפילה פרק ו', אף על פי שתפילת ערבית רשות, דאס דאווענען מעריב איז נאר א רשות, לא יבוא אדם ממלאכתו זאל נישט א מענטש אהיים קומען פון דער ארבעט ויאמר און זאגען אוכל מעט, כ'על עסן אביסל ואישן קמעא, כ'על שלאפען אביסל ואחר כך אתפלל, כ'על שוין שפעטער גיין דאווענען מעריב. שמא תאנוס אותו שינה, כ'האב מורא אז דער שלאף וועט אים באצווינגען ונמצא ישן כל הלילה, ס'וועט זיך ארויסשטעלן אז ער האט געשלאפן א גאנצע נאכט. אלא נאר וואס דארף מען טון, מתפלל ערבית, מ'דארף קודם דאווענען מעריב ואחר כך אוכל ושותה או ישן, נאכדעם קען ער עסן טרינקען אדער שלאפן. ומותר להסתפר, מ'מעג זיך גיין שערן וליכנס למרחץ אדער גיין אין באד סמוך לשחרית, פאר תפילת שחרית, מפני שלא גזרו מ'האט נישט גוזר געווען אויף דעם אלא סמוך למנחה, שהוא דבר המצוי, דאס איז א שכיח'דיגע זאך שרוב העם נכנסין שם ביום, געווענליך גייט מען אין באד אדער צום שערער אינמיטן טאג נישט אנהייב טאג, אבל בשחר אינדערפרי דבר שאינו מצוי, לא גזרו בו א מילתא דלא שכיחא, האט מען נישט אויף דעם גוזר געווען. זאגט דער רמב"ם מי שהיה עוסק בתלמוד תורה א מענטש האט געהאלטן אינמיטן לערנען והגיע זמן התפילה עס איז געקומען די צייט צום דאווענען פוסק דארף ער איבערהאקן זיין לערנען ומתפלל און ער שטעלט זיך דאווענען ואם היתה תורתו אומנותו אויב זיין תורה איז געווען זיין איינציגע פאך ואינו עושה מלאכה כלל ער האט נישט געהאט קיין שום באשעפטיגונג קיין שום ארבעט והיה עוסק בתורה בשעת תפילתו און עס איז געקומען די צייט פון דאווענען אבער ער האלט אינמיטן לערנען תורה אינו פוסק דארף ער זיך נישט אפשטעלן שמצוות תלמוד תורה גדולה ממצוות תפילה די מצוה פון לערנען איז חשוב'ער ווי די מצוה פון דאווענען, וכל העוסק בצרכי רבים כעוסק בדברי תורה, איינער וואס איז עוסק אין די געברויכן פונעם רבים איז אזוי ווי איינער וואס איז עוסק אין דברי תורה וואס תורתו אומנותו און ער דארף נישט איבערהאקן זיין עסקנות כדי צו גיין דאווענען. זאגט דער ספר חסידים ווייטער אין סימן נ"ד, האבן מיר נעכטן געלערנט אז אויב א מענטש איז נכשל געווארן און ער האט פארשעמט א חבר, וואס זאל ער טון? זאגט ער ווייטער, דרכם של בעלי תשובה, די וועג פון די בעלי תשובה איז להיות מאוד מאוד שפלי רוח, זיך האלטן זייער נידריג, וענווים, סבלנים, מען זאל פארנעמען און פארטראגן אסאך, עלובים, מען זאל זיך לאזן פארשעמען ולא עולבים און נישט צוריק פארשעמען, שומעים חרפתם, מען הערט די אייגענע שאנדע ואינם משיבים און מען ענטפערט נישט צוריק, שמחים זיי פרייען זיך ביסורים של עליבותם מיט די יסורים פון זייערע בושה. ואם יחרפו אותך הסכלים, אויב די נארישע מענטשן וועלן דיך שענדן, לאמור צו זאגן זכור מעשיך הראשונים געדענק דיינע פריערדיגע מעשים, אמור להם זאג זיי, ידעתי איך ווייס כי חטאתי הרבה איך האב אסאך געזינדיגט, וכמה דברים עשיתי שלא כהוגן זייער אסאך זאכן האב איך געטון וואס איז נישט פאסיג, והצור ימחול לי און די אייבערשטער זאל מיר טאקע מוחל זיין. וסבול און דו זאלסט פארנעמען און דערטראגן את המביישים די וואס פארשעמען דיך, מידה כנגד מידה וואס דו האסט פארשעמט דיין חבר, ובזה מיט דעם יתכפר עוונך וועט דיין זינד ווערן פארצייט. ואם נודע לרבים עוונו מניאוף, אויב איז דער רבים געוואר געווארן אויף א מענטש אז ער האט מזנה געווען, אל ימנע עצמו זאל ער זיך נישט דורך דעם צוריקהאלטן מללמוד פון צו לערנען הלכות המדברות מניאוף מפני הבושה, כי טוב לו לאדם ס'איז בעסער פאר א מענטש שיתכפר בעולם הזה ער זאל פארצייט ווערן דא אויף די וועלט, כי הבושה די בושה וואס ער ליידט זיך צאם דא, שופכת את הדם, דאס טוט פארגיסן זיין בלוט, ומסירה את העוון און דאס נעמט אוועק זיין זינד. וכן מצינו בתלמוד ירושלמי, רוצח שבא לעיר, א רוצח וואס קומט אן אין א שטאט, והיו מכבדין אותו, און מען האט נישט געוואוסט אז ער איז א רוצח און מען האט אים מכבד געווען, צריך לומר רוצח אני, דארף ער זיי זאגן אז ער איז א רוצח און מיט דעם וועט ער אפקומען, שנאמר וזה דבר הרוצח, פירוש, דיבור, שידבר בפיו ויודה הרציחה, ס'ליגט אויף אים א חיוב אז ער זאל זיך מודה זיין און זיי פארציילן אז ער האט געהארגעט א מענטש און מ'זאל אים נישט מכבד זיין, און דורך דעם וואס זיין בלוט פארלויפט אים פון פנים דורך די בושה ווערט עס גערעכנט כאילו ער איז געשטארבן און מיט דעם איז ער באצאלט געווארן מידה כנגד מידה אויף דעם וואס ער האט געהארגעט יענעם און ער ווערט פארצייט.